מען היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י ט, די קעפל אויף די שיחה איז איגרת התשובה, אין חלק י ט איז געדרוקט די ביאורים וואס דער רבי האט געשריבן, וואס דער רבי האט פארברענגט שבתים און דער רבי האט גערעדט וועגן די הערות וואס זיין טאטע הרב הגאון הרב החסיד המקובל רבי לוי יצחק זכרונו לברכה האט געשריבן אויף תניא אויף איגרת התשובה, ס'איז אויך דא אויפן זוהר, אלץ ארויסגעגאנגען אין ספרים ליקוטי לוי יצחק, ער איז געווען פארשיקט אזויפיל צייט דארט, און האט נישט געהאט נישט קיין טינט און נישט קיין פאפיר, האט ער געשריבן זייער בקיצור, און ער פלעגט שרייבן אויף די זייטן פון די, אויף די גליונות פון די, פון די ספרים האט ער געשריבן, און דער רבי פלעגט נעמען די הערות, זיך זייער געקאכט אין דעם, און מסביר געווען באריכות וואס דער טאטע האט געמיינט. אין די שיחה הייבט דער רבי אן צו מסביר מיט דעם ענין הערות אויף איגרת התשובה דער רבי וועט ברענגען צוויי הערות פון פון זיין טאטן דערנאך וועט דער רבי פרעגן אויף דעם צו דעם וועט דער רבי צולייגן שאלות וואס דער טאטע פרעגט נישט ביי דעם טאטן דאס נאר איין פון א הערה אויף תניא דער רבי וועט פרעגן שאלות זייער אינטערעסאנטע שווערע שאלות וועגן וואס דער אלטער רבי שרייבט אין איגרת התשובה און דער רבי וועט מחדש זיין דא חידושים נפלאים ביותר וואס דער רבי וועט מחדש זיין, דורך דעם וואס זיין טאטע האט געשריבן לכאורה נאר א הערה, פון דעם קען מען ארויסנעמען און ארויסלערנען ווי דער רבי וועט מחדש זיין וואס דער אלטער רבי האט דא געמיינט, און מיט דעם וועט ווערן פארענטפערט די אלע שאלות וואס דער רבי האט געפרעגט, און עס וועט ווערן פשוט ליכטיג דער אגרת התשובה מיט דער חידוש נפלא וואס דער רבי איז מחדש, ווי דער אלטער רבי איז מדייק אין יעדן ווארט און יעדן אות אין איגרת התשובה וואס ער ברענגט אראפ די משלים און די דוגמאות און די אלע אנדערע זאכן איז יעדע זאך מדוייק פשוט להפליא להפליא ווי דער רבי ברענגט עס ארויס. באות א', די קביעות פון עשרים באב וואס דאס איז די יום ההילולא פון טאטן, ער איז נסתלק געווארן כ' אב תש ד, איז בכמה וכמה שנים אין דער וואך וואס איר שבת איז בו מברכים חודש אלול די קביעות פון עשרים באב קומט אויס אלעמאל לויט די קביעות פון די פון די פרשה די קביעות פון פון דעם סדר פון שבת מברכים קומט אויס נישט אלעמאל די זעלבע זאך ס'דא אבער א סך מאל וואס ס'קומט אויס אז ס'קומט אויס אין די וואך וואס שבת נאך דעם איז שבת מברכים אלול און דעם יאר וואס איז געווען דער רבי האט גערעדט די שיחה איז געווען תש ל דער רבי האט פארברענגט שבת פרשת עקב, שבת פרשת עקב איז געווען שבת מברכים אלול, איז ממילא קומט אויס אז דער קביעות פון עשרים באב איז געווען יא אין די וואך וואס איז שייך צו שבת מברכים, שייך צו שבת מברכים אלול, ווייל דאס איז דאך די חודש וואס איז פארבונדן מיט דעם ענין פון תשובה, וויבאלד אז ס'איז פארבונדן מיט דעם ענין פון תשובה, איז דער רבי יעמאלט ביי יענעם שבת מסביר געווען הערות פון דעם רבינ'ס טאטן אויף איגרת התשובה. וועט מען לערנען די ערשטע הערה פונעם בעל ההילולא אין איגרת התשובה. אין די שיחה וועט דער רבי זיך שטעלן אויף די ערשטע הערה, ווי געזאגט פריער ס'דארף זיין ער שטעלן זיך דא אויף צוויי. אות ב' אין איגרת התשובה, ריש פרק ג' ברענגט דער אלטער רבי די דעה אז בשעת איינער איז באגאנגען דעם זעלבן חטא פיל מאל, דארף ער פאסטן דעם מספר הצומות וואס איז באשטימט פאר דעם חטא, אזויפיל מאל וויפיל מאל ער האט געזינדיגט. דער לשון פונעם אלטן רעבן, פעמים רבות, כפי המספר אשר חטא, און דער אלטער רבי איז ממשיך. דער אלטער רבי שרייבט אין אגרת התשובה אין פרק ג', ער ברענגט די דעה אז וויפיל אז איינער האט געטון א חטא און האט עס דא מער ווי איינמאל וויפיל מאל דארף מען פאסטן אויף דעם דארף מען פאסטן וויפיל מאל ער האט געזינדיגט און דער אלטער רבי איז ממשיך אזוי ווי לדוגמה ער ברענגט א דוגמה א מוציא זרע לבטלה וואס דער מספר הצומות פאר דעם חטא איז פ"ד תעניות דער רבי ברענגט דערויף פון משנת חסידים מסכת תשובה פרק י' משנה י"א אין משנת חסידים משנת חסידים שטייט אז א מוציא זרע לבטלה ווי איז מען עס מתקן מ'דארף האבן פ"ד תעניות פֿיר און אַכציק תעניות איז אם חו דער אלטער רבי'ס לשון אם חטא בזה עשר או עשרים פעמים על דרך משל אויב איינער האט געזינדיגט אין הוצאת זרע לבטלה לבטלה צען אדער צוואנציג מאל צריך להתענות עשר או עשרים פעמים פ"ד דארף ער פאסטן צען מאל פֿיר און אַכציק אדער צוואנציג מאל פֿיר און אַכציק לויט וויפיל מאל ער האט געזינדיגט און דער אלטער רבי איז מסיים וכן לעולם אויב ער האט געזינדיגט דרײַסיק מאל, פֿערציק מאל, פֿופֿציק מאל, לעולם, וויפיל מאל ער האט געזינדיגט, אזויפיל מאל דארף ער פאסטן. דאס ברענגט ער אראפ אין פרק א אין פרק ג, דעם דעה אז מען דארף פאסטן אויף יעדן עבירה וויפיל מאל ער האט געזינדיגט, און ער ברענגט א דוגמא, און די דוגמא איז צוויי זאכן, ער ברענגט א דוגמא מוציא זרע לבטלה, און ער ברענגט אויכעט אז אויב ער האט געזינדיגט צען אדער צוואנציג מאל דארף ער פאסטן צען מאל פ"ד, אדער צוואנציג מאל פ"ד, און אויכעט וכן לעולם, אויב ער האט געמאכט מער ווי צען אדער צוואנציג מאל, דארף ער אויכעט פאסטן די זעלבע מאס. איז מבאר דער טאטע אין זיינע הערות אויף תניא, אין לקוטי לוי יצחק וואס איז דא אויף תניא אין עמוד כ"ט, אז דער אלטער רבי זאגט דעם משל עשר או עשרים, ווייל דער פגם דורך דעם חטא איז אין חכמה. פארוואס כאפט אן דער אלטער רבי די דוגמא פון עשר או עשרים? ווייל דער פגם פון הוצאת זרע לבטלה איז פוגם אין מח, פוגם אין חכמה. ווי ער זאגט ווייטער דער אלטער רבי אליינס זאגט ווייטער אין איגרת זאגט ווייטער אין איגרת התשובה אז דער חטא איז פוגם במח. אין פרק ט' שרייבט דער אלטער רבי אז דער חטא פון פון מוציא זרע לבטלה איז פוגם אין מוח וואס מיטן ווארט במוח מיינט ער בעיקר אין מוח החכמה און מען קען אויכעט ברענגען א ראיה פון דעם סיום פון איגרת התשובה ווי דער אלטער רבי זאגט לכן תיקונו הוא דיתעסק באורייתא דמחכמה נפקת דער אלטער רבי זאגט חוץ פון די תעניתים איז דיתעסק באורייתא אורייתא איז דאך מחכמה תורה איז דאך ענין פון חכמה מען דארף דאך פאררעכטן דעם חכמה וואס האט פוגם געווען איז דורכן לערנען דעריבער ברענגט ער די דוגמא, זאגט דער רבינ'ס טאטע אין די הערה, דעריבער ברענגט ער די דוגמא עשר או עשרים, פארוואס ברענגט ער עשר או עשרים? וואס וואלט געווען שלעכט ווען ער ברענגט נאר עשר? וואס איז דער ענין פון עשר או עשרים? דעריבער ברענגט ער די דוגמא עשר או עשרים, ווייל חכמה איז דער אות י' פון שם הוויה. דער רבי זאגט אין הערה צען ולכן הפגם דהוצאת זרע לבטלה הוא בחכמה פארוואס איז דאס דווקא בחכמה הוצאת זרע לבטלה איז דאך אן ענין פון א טיפה און אות יוד וואס דאס איז חכמה איז דאך בדוגמת הטיפה דער אות יוד איז דאך אויכעט דער קלענסטער אות ער קוקט אויס ווי א טיפה וואו זעט מען דעם ענין פון פון פון פון דער ענין פון יוד איז דער ענין פון דער אות יוד איז דער ענין פון חכמה, ס'איז באוואוסט אין קבלה און חסידות אז דער שם שם השם יוד קיי וואו קיי ווערט ווייזט אן אויף די עשר ספירות פון יעדן עולם און אויכעט אין יעדן מענטשן וואס ער האט די עשר כוחות, וואס איז דאס? דער יוד ווייזט אויף חכמה וואס דאס איז דער ענין די הברקה ס'איז א פינטל ער פילט אז ער האט עס שוין. אבער דערנאכדעם מוז ער אנקומען צו דעם ה' וואס ס'האט שוין אורך ורוחב, יעמאלט צונעמט ער און יעמאלט ווייסט ער אז ער פארשטייט עס גוט, מ'האט שוין מסביר געווען אסאך מאל ווי דער רבי איז מסביר אז בשעת איינער לערנט מיט א צווייטן און ער זאגט, זיי מוטשען זיך אויף א תוספות, אויף א גמרא, אויף א מאמר, מיטאמאל זאגט איינער, איך ווייס, איך האב דעם ענטפער. זאגט דער רבי, ס'דארף נעמען צייט ביז דער ענטפער קומט אראפ, און טאמער יענער וועט אים מוטשען זאגן וואס דער ענטפער איז, קען זיין אז ער זאל עס פארלירן און קיינמאל וועט ער נישט קענען קומען און פארשטיין אט די שאלה וואס ער האט וואס ער האט נישט פארשטאנען איז דער ענין פון יוד איז דער ענין פון דער הברקה איך פיל אז איך האב עס אבער איך האב עס נאך נישט קומט היי ווייזט אויף בינה דער וואו איז דאך ערשטנס גייט פון אייבן אראפ און צווייטנס וואו איז זעקס ווייזט עס אויף די זעקס מידות און דער היי פון שם השם דער צווייטער היי פון שם השם ווייזט אויף דעם ענין פון מלכות זאגט דער רבינ'ס טאטע ווייל חכמה איז דאך דער אות יוד פון שם הוויה און דער אות איז פארבונדן מיט צוויי מספרים דער י' איז פארבונדן מיט צוויי נומערן, דערפאר זאגט דער אלטער רבי עשר או עשרים. וואס איז דער ענין פון עשר או עשרים? זאגט דער רבי, דער רבינס טאטע איז ממשיך ווייל ס'האט צוטון מיט צוויי מספרים, עשר און עשרים, י', ווען מ'שרייבט א י', ווי מ'שרייבט דאס, איז דער י', ס'דא י' ווי מ'שרייבט, און ס'דא י' ווי מ'זאגט, י' ווי מ'שרייבט איז א י', ווי מ'זאגט דאס ארויס איז דאס י' ו' ד', יוד האט עס אין זיך ביידע מספרים דער יוד אליין ווי מען שרייבט איז דער ענין פון צען יעדער איינער ווייסט די גמטריא פון דעם נומבער פון יוד איז צען און בשעת איך שרייב עס ארויס ווערט עס צוואנציג דער יוד איז צען דער וואוו איז זעקס און דער דלת איז פיר איז דאס צוואנציג דאס וואס דער רבינ'ס טאטע זאגט און דער אות איז פארבונדן מיט צוויי מספרים עשר און עשרים יוד איז עשר און יוד במילואו ווי מען זאגט עס ארויס יוד יוד וואוו דלת באטרעפט עס דאס איז די הערה פון דעם רבנס טאטן אויף דעם אויף דעם אגרת התשובה דערפאר זאגט דער אלטער רבי עשר או עשרים ווייל אין עשר און עשרים איז דא די נומערן פון יוד יוד איז דאך דער ענין פון ווייזט אויף דעם ענין פון מוח און ער האט פוגם געווען אין מוח און דער אות יוד ווייזט אויף דעם ענין פון חכמה במילא ווייזט זאגט ער עשר או עשרים ווייל יוד ווייזט אויף עשר און עשרים דער רבי איז ממשיך דארף מען פארשטיין דער ענין וואס דער אלטער רבי רעדט דא אז מען דארף לפי דעה זו פאסטן פעמים רבות כפי מספר אשר חטא, ווי געזאגט אנהייב שיחה, אז אין פרק ג' ברענגט דער רבי אראפ און אויף דעם שטעלט זיך דער רבינ'ס טאטע, אז ער רעדט וועגן די דעה אז וויפיל מאל מען האט געזינדיגט אזויפיל מאל דארף מען פאסטן, איז דאך בשייכות פרעגט דער רבי אויב אזוי איז דאך בשייכות צו אלע חטאים יעדן חטא וואס מ'האט געזינדיגט איז דא יעדע חטא האט א אנדער מספר פון צומות איז אויף יעדן חטא דארף מען פאסטן אזויפיל צומות לאמיר זאגן א דוגמא אז איינער האט עפעס געטון א זאך וואס מען דארף נישט און מען דארף פאסטן אויף דעם צען מאל איז אויב ער האט געטון צוואנציג מאל דארף ער פאסטן צוואנציג מאל צען ווערט דאך די שאלה, און המוציא זרע לבטלה ווערט דא געבראכט בלויז אלס א ביישפיל, ווי דער אלטער רבי אליין זאגט דעם לשון כגון המוציא כולי, אויב אזוי פרעגט דער רבי א שאלה, פארוואס איז נוגע דא צו מרמז זיין אין וועלכן ארט ער איז פוגם דער דאזיגער חטא? וואס ווערט געבראכט בלויז אלס א דוגמא דער אלטער רבי וויל ברענגען א דוגמא מ'זאל וויסן וויפיל צומות מ'דארף מאכן איז ברענגט ער דעם ענין פון זרע לבטלה און ער זאגט אז אז אז די דעה אז מ'דארף פאסטן אויף יעדן חטא וואס מ'האט געטון וויפיל מאל מ'האט עס געטון ברענגט ער א דוגמא פון זרע לבטלה אויב דו ברענגסט דעם זרע לבטלה נאר אלס א דוגמא וואס דארף ער ברענגען אז ער האט געזינדיגט 10 אדער 20 מאל ס'איז נישט נוגע דא דעם ארט וואו ער איז פוגם ס'איז נישט נוגע דער ענין פון 10 אדער 20 נאר מוסיף זיין אז ווי מ'וועט לערנען ווייטער אין די שיחה איך וויל זאגן דא וועט עס העלפן אויף שפעטער אז די מחלוקת איז צו מען דארף פאסטן דער דער אלטער רבי ברענגט דאך די שיטה דא אין פרק ג' אז מען דארף פאסטן אויף יעדן מאל וואס מ'האט געזינדיגט איז דא דריי דריי דריי שיטות די ערשטע שיטה איז אז מען דארף פאסטן אויף יעדן מאל וואס מ'האט געטון די עבירה אזוי ווי איינער אזוי ווי איינער וואס דארף ברענגען א חטאת איז אויב ער האט געטון א פאר עבירות וואס מ'דארף ברענגען אויף דעם א חטאת, איז ער נישט יוצא מיט איין חטאת, ער דארף ברענגען, אדער ער האט געטון די זעלבע עבירה מער ווי איין מאל, דארף ברענגען אויף יעדן מאל דארף ער ברענגען א חטאת. אדער, די צווייטע שיטה איז, אז ס'האט א דין פון א עולה, א עולה ברענגט מען אויף אפילו אויף אסאך מצוות וואס ער האט עובר געווען צוזאמען, איז איין שיטה אז מ'דארף פאסטן אויף יעדן אויף יעדן מאל וואס האט געזינדיגט, די צווייטע שיטה איז אז מ'דארף פאסטן נאר איין מאל, פ ד תעניות, לאמיר זאגן די דוגמא פון הוצאת זרע לבטלה, און די הכרעה פון די פון די דער אלטער רבי ברענגט אראפ די הכרעה איז אז מען דארף פאסטן דריי מאל דעם מספר פון צומות די דוגמא וואס לאמיר נעמען די דוגמא וואס דער אלטער רבי ברענגט אויף זרע לבטלה דארף מען פאסטן דריי מאל פֿיר און אַכציק צוזאמען קומט דאס אויס צוויי הונדערט און צוויי און פֿופֿציק ר' נ בית תעניות איז דער רבי פרעגט א שאלה יעצט אויף נאך וואס ער ברענגט די הערה פון טאטן פרעגט ער א שאלה אויב ער ברענגט עס נאר אלס א דוגמא, ער וויל ווייזן אז דא דער ענין פון הוצאת זרע לבטלה, אויב ער האט געמאכט מער ווי איין מאל, איז די שיטה די די דעה איז אז מ'דארף פאסטן אויף יעדן מאל, וואס אויב ס'איז נאר אלס א ביישפיל, וואס איז דא נוגע וואס האט וואו ער האט חוטא געווען? איז דאך נאר אלס א דוגמא, איז נאר אלס א דוגמא, דארף ער נישט ברענגען דעם ענין אז ס'איז פוגם במוח אדער וואס. אויב אזוי האט ער געדארפט ברענגען אויף אלע חטאים. די שאלה איז נאך שטארקער, די שאלה ווערט נאך שטארקער, דער דיוק אין דעם וואס דער אלטער רבי כאפט אן די צאל עשר או עשרים, וואס איז דער דיוק וואס דער אלטער רבי כאפט אן עשר או עשרים, דער דיוק וואס מען פרעגט וואס כאפט ער אן עשר או עשרים, איז נישט פארוואס ער זאגט די צאל פון צען צוואנציג און נישט קיין אנדערע, וואס דעמאלט האט ער דאך געקענט זאגן פופצן אדער דרייסיג, די שאלה איז נישט פארוואס ער זאגט צען און צוואנציג, ווייל אויב ער וואלט געז די שאלה וואלט געווען פארוואס ער זאגט צען און צוואנציג, וואס דעמאלט וואלט געווען מקום לומר בדוחק על כל פנים, איך וואלט געהאט א גוטן תירוץ אויף דעם, אז וויבאלד ער דארף געבן א געוויסן מספר, קלייבט ער אויס אזא מספר וואס איז מרמז דעם פגם פון דעם חטא וואס ער האט געבראכט לדוגמא. איז די שאלה איז נישט פארוואס ער ברענגט דעם דעם צען און צוואנציג, ווייל צען און צוואנציג איז זייער געשמאק וואס ער ברענגט, וואס ער ברענגט דאס, אויב דאס וואלט געווען די שאלה פארוואס ער ברענגט צען און צוואנציג האב איך א תירוץ אויף דעם, ער ברענגט צען און צוואנציג ווייל ער וויל זאגן דעם, ער איז מרמז דעם פגם וואס ס'טוט, די שאלה איז א אנדערע, די שאלה איז אז א צאל מסוים דא איז בכלל איבעריג, דאס איז די שאלה, נישט פארוואס ער ברענגט צען אדער צוואנציג, די שאלה איז אז די גאנצע צאל איז איבעריג, פארוואס איבעריג? ווייל אויך ווען ער וואלט געזאגט צריך להתענות פ ד על כל פעם, אדער א לשון כיוצא בזה, דער אלטער רבי דארף מען זאגן ער האט געפאסט צען מאל, אדער צוואנציג מאל דארף ער פאסטן, האט ער דאך געקענט זאגן צריך להתענות פ ד על כל פעם, אדער א לשון כיוצא, איז די שאלה איז דאך אינגאנצן א אנדערע, נישט ברענגענדיג א באשטימטן מספר, איז די שאלה וואס ער ברענגט בכלל א מספר, נישט פארוואס ער ברענגט צען אדער צוואנציג, וואלט אויך לכאורה גארנישט געפעלט, יעדער איינער וואס וואלט געלערנט איגרת התשובה און ער וואלט געלערנט צריך לה אז די דעה איז אין פרק ג' ברענגט די דעה צריך להתענות פ"ד כל פעם וואס עפעס ברענגט ער בכלל עשר או עשרים וואס דארף אויף וואס העלפט דאס צו עס וואלט לכאורה גארנישט געפעלט אויב אזוי זאגט דער רבי דא די שאלה אסאך א שטארקערע איז תמוה ווי איז שייך צו זאגן אז דער אלטער רבי זאל מוסיף זיין א דוגמה וואס מצד עצמו דארף מען זי נישט די גאנצע דוגמה דארף מען נישט מ'דארף נישט האבן די דוגמא פון דעם בכדי צו מרמז זיין דעם פגם פון א חטא פרטי וואס ברענגט זיך דא נאר אלס א דוגמא. אויף וואס ברענגט ער בכלל דעם גאנצן ענין פון מוסיף זיין די דוגמא? מצד עצמו דארף איך עס גארנישט האבן. וואס דארף ער ברענגען דווקא די מוציא זרע לבטלה? און ער ברענגט דעם ענין פון מוציא זרע לבטלה, און אויף וואס ברענגט ער עס? וואס דאס אליין דארף מען נישט, אויף צו מרמז זיין אז דער פגם פון דעם חטא פרטי, און דער חטא פרטי איז געברענגען נאר אלס א דוגמא און ער זאגט דעם ענין פון עשר או עשרים און עשר או עשרים איז מרמז וויבאלד עס איז פון מוח אות גימל בדומה בדומה לדיוק הנל האבן מיר איין שאלה וואס דער רבי פרעגט אויף דעם חלק פון איגרת התשובה וואס דער רבינס טאטע פרעגט דאס נישט דער רבי פרעגט א שאלה אויף וואס זאגט דער אלטער רבי בכלל דעם ענין פון פון פון דעם עשר או עשרים בדומה לדיוק הנל, צוליב וואס ברענגט דער אלטער רבי א דוגמא פון א געוויסן מספר עשר או עשרים, איז דא פאראן נאך א דיוק כללי יותר, צוליב וואס בדומה לדיוק הנל, צוליב וואס ברענגט דער אלטער רבי עשר או עשרים, איז דא נאך א דיוק, א דיוק כללי יותר, אויף וואס דער טאטע שטעלט זיך נישט. אויף דעם וואס ער ברענגט עשר או עשרים איז אין די הערה האט זיך דער רבי האט זיך דער רבינס טאטע יא געשטעלט ער האט געזאגט פארוואס ברענגט ער עשר או עשרים ווייל ס'ווייזט אויף דעם ענין פון חכמה און חכמה איז דער ענין פון יוד און יוד ווייזט אויף דעם ענין פון עשר או עשרים און דערנאכדעם דארט נאך א דיוק האט דער רבי געפרעגט אויף דעם א שאלה וואס דארף מען עס בכלל האבן אינגאנצן יעצט זאגט דער רבי א שאלה וואס דער טאטע פרעגט גארנישט אויף וואס דער טאטע שטעלט זיך נישט צוליב וואס דארף ער בכלל ברענגען א דוגמא פון א חטא מסוים ווען ער וואלט בלויז ווען ער ווען ער זאגט בלויז ווען דער אלטער רבי שרייבט אין איגרת התשובה במי שחטא חטא אחד כו' מספר הצומות לאותו החטא כו' ער ברענגט דאך אין פרק ג' די שיטה אז מ'דארף פאסטן אויף יעדן איינעם וואלט ער געזאגט במי שחטא חטא אחד און דערנאך האט ער געזינדיגט אסאך מאל מספר הצומות לאותו החטא דארף ער פאסטן וויפיל מאל ער האט געזינדיגט נישט געבנדיג קיין ביישפיל פון וועלכן עס איז חטא וואלט אויך אלעס געווען פארשטאנדיג, פארוואס איז ער מוסיף כגון המוציא זרע לבטלה כו', פארוואס האט ער אויסגעקליבן דעם ענין פון מוציא זרע לבטלה דווקא צו ברענגען אט דעם דוגמא. אויך דארף מען פארשטיין, נאך א דיוק אין דעם, אויך דארף מען פארשטיין, וואס לאחר ווי ער זאגט, אם חטא בזה עשר או עשרים פעמים על דרך משל, צריך לעשות עשר או עשרים פעמים פ ד, לשון פון דעם אלטן רבי'ן, אויב ער האט געזינדיגט צען אדער צוואנציג מאל, דארף ער פאסטן צען מאל פ ד אדער צוואנציג מאל פ ד. און דער אלטער רבי איז מוסיף, איז ער מוסיף, וכן לעולם, אז אויך ווען ער חטא בזה מער פון עשרים פעמים, דארף ער פאסטן פ ד צוימות פאר יעדן מאל, דרייסיג מאל, פערציג מאל, וכן לעולם, וויפיל מאל ער האט געזינדיגט. פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה ולכאורה מאי קא משמע לן וואס קומט ער מיר דערציילן דא דאס וואס ער זאגט אז טאמער צען צען מאל פ ד צוואנציג צוואנציג מאל פ ד ס'איז אליין פארשטאנדיג אז וויפיל מאל ער האט געזינדיגט אזויפיל מאל דארף ער פאסטן ער האט געזינדיגט דרייסיג איז דרייסיג מאל פ ד מאי קא משמע לן פארוואס זאל זיין א קא סלקא דעתך צו זאגן אז צריך להתענות כפי המספר שחטא איז נאר ביז עשרים פעמים און בכדי צו שולל זיין די סברה וואס דער אלטער רבי זאגט דאך עשר או עשרים וואלט ער געמיינט אז נאך צוואנציג דארף מען שוין נישט פאסטן, איז בכדי צו שולל זיין די סברה דארף מען מוסיף זיין וכן לעולם. איז נישט פארשטאנדיג וואס דער אלטער רבי זאגט. האבן מיר דא דריי דיוקים וואס דער רבי פרעגט אויף דעם איגרת התשובה. דער ערשטער דיוק פארוואס ברענגט ער בכלל דעם עשר או עשרים פעמים? ער ברענגט דאך נאר דעם ענין פון פון פון זרע לבטלה נאר אלס א דוגמא אויב ס'איז נאר אלס א דוגמא, וואס דארף מען זאגן עשר או עשרים פעמים אז ס'איז פוגם אין מח? ס'איז נישט נוגע דא. צווייטע שאלה, וואס ברענגט ער בכלל די דוגמא פון מוציא זרע לבטלה? ווי מ'האט ערשט געלערנט אין אות ג' דעם דיוק. און די דריטע שאלה איז, פארוואס ווען ער זאגט ואם חטא עשר או עשרים פעמים, לייגט ער צו וכן לעולם? אז אויך ווען חטא מער ווי עשרים פעמים דארף ער פאסטן פאר יעדן מאל וואס ער האט געזינדיגט, ווער וואלט געטראכט אנדערש? די שיטה איז דאך די דעה איז דאך אין פרק ג' אז וויפיל מאל מ'האט געזינדיגט אזויפיל דארף מען פאסטן, דער אלטער רבי זאגט א דוגמא פון עשר או עשרים פעמים, פארשטאנדיג אליין אז אויב מער איז מער. וואס דארף ער ברענגען דא דעם ענין פון וכן לעולם? די שאלות איז געוואלדיגע שאלות, נאכנישט געענדיגט, און דער רבי וועט מחדש זיין דא א חידוש נפלא ביותר, ס'וועט ווערן פארשטאנדיג געוואלדיג וואס דאס מיינט, וואס דער אלטער רבי האט געמיינט מיט דעם וואס ער האט געשריבן די אלע זאכן. אות ד', אין דער הערה האמורה פון טאטן, אין די הערה וואס מ'האט פריערט געברענגט, איז ער מבאר אין חצאי עיגול נאך א דיוק אין אגרת התשובה, ביי די הערה וואס מ'האט גערעדט פריער וואס ער זאגט אז דער אלטער רבי ברענגט דעם לשון עשר או עשרים וויבאלד אז מען רעדט דאך דא וועגן הוצאת זרע לבטלה זרע לבטלה איז פוגם במוח ווי דער אלטער רבי אליין שרייבט אין איגרת התשובה דערפאר ברענגט ער דעם ענין עשר או עשרים ווייל עשר או עשרים ווייזט אן אויף מוחין וואו ווייזט עס אויף מוחין עשר או עשרים ווייזט אויף יוד יוד ווייזט דאך אויף דעם ענין פון מוח החכמה איר האט געמאדעשט ווען ס'רעדט זיך וועגן דווקא מוח החכמה וויבאלד א יוד ווייזט אויף דעם ענין פון מוח פון פון מוחין דערפאר זאגט דער אלטער רבי עשר או עשרים ווייל אין יוד איז דא סיי צען די גימטריא איז צען און דער יוד ווען מ'שרייבט עס ארויס איז עשרים איז דער אלט איז דער רבי שרייבט אז דער טאטע שרייבט אין חצאי עיגול נאך א דיוק אין זעלבן פרק ווייטער

אפילו ס'איז חייב מיתה בידי שמים בלבד כגון להוצאת זרע לבטלה פ ד צומות פעם אחת בימי חייו דער אלטער רבי שרייבט דארטן אז אויב ער קען נישט פאסטן די הכרעה בלייבט דאך אז מ'דארף דריי מאל אויב ער קען נישט ער איז שוואך און ס'ט אים שטערן צום לערנען יעצט וועט ער דאך גארנישט פארדינען פון די תעניתים ס'ט אים שטערן צו עבודת השם זאגט דער אלטער רבי אז דער לשון אז כל בעל נפש חאטש מחמיר זיין אז ער זאל חאטש פאסטן איינמאל פ ד תעניות דער אלטער רבי איז מוסיף ויכול לדחותן ויתענה כעשר תעניות על דרך משל בחורף אחד וכולו וועט עס נעמען ביי אים ארום ניין יאר שרייבט דער אלטער רבי צו פאסטן די פ ד תעניות ווייל ער'ט פאסטן יעדן יאר אין יעדן ווינטער וואס ווינטער דאך קורצע טעג ער זאל נישט דארפן פאסטן די לאנגע טעג פון זומער שרייבט דער רבי דער אלטער רבי זאל פאסטן צען תעניות אין איין ווינטער וועט אויסקומען אז אין א ערך פון ניין יאר ער'ט ענדיגן די פ ד תעניות איז דער דאס איז וואס דער אלטער רבי שרייבט שרייבט דער רבינ'ס טאטע אין חצאי עיגול אין דער הערה וואס ער שרייבט פריער איז מבאר דער טאטע דאס וואס ער זאגט דא כעשר תעניות וואס האט דער אלטער רבי אנגעכאפט צען תעניות אין א ווינטער איז ווייל כעשר הוא גם כן יוד האבן מיר ווייטער דעם ענין פון יוד דעם ענין פון יוד וואס איז פוגם אין דעם ענין פון מוח איז אויך אין דעם ענין דא א דיוק כללי יותר. דאס וואס דער רבינ'ס טאטע שרייבט, דער רבי לייגט צו, איך האב א דיוק כללי יותר, אויף וואס דער טאטע שטעלט זיך נישט, דער טאטע שטעלט זיך נאר פאר וואס ער ברענגט כעשר, ער ברענגט כעשר ווייל ס'איז ענין פון מוחין. פרעגט דער רבי, צוליב וואס ברענגט דער אלטער רבי א דוגמא כגון הוצאת זרע לבטלה בכלל, און וואס ברענגט ער בכלל דעם ענין פון הוצאת זרע לבטלה דא? ער האט דאך שוין גערעדט פריער וועגן הוצאת זרע לבטלה, וואס דארף ער דא ברענגען? ער זאגט כל ימי חייו זאל ער משלים זיין מספר הצומות לכל עון ועון איינמאל, אויף וואס? מעוונות החמורים שחייבים עליהם מיתה על כל פנים ואפילו בידי על כל פנים ואפילו בידי שמים בלבד, ווייטער כגון להוצאת זרע לבטלה, פ ד צומות פעם אחת בימי חייו, און ער זאגט אים ווי ער זאל עס מאכן, אין ניין יאר עס ענדיגן עס מאכן יעדן ווינטער צען תעניות. דאס איז איין שאלה וואס דער רבי פרעגט אויף דעם, אויף וואס ברענגט ער ווייטער די דוגמא פון הוצאת זרע לבטלה, יעדער איינער האט פארשטייט אז דער אלטער רבי זאגט אים אז ער דארף ענדיגן, איינמאל דארף ער ענדיגן די די צומות פון די עבירה וואס ער האט געטון. אויך דארף מען פארשטיין נאך א שאלה, וויבאלד אז דער אות י' איז פארבונדן נישט נאר מיטן מספר עשר, נאר אויך מיטן מספר עשרים, ווי גערעדט פריער, ווען דער אלטער רבי שרייבט, ווען דער אלטער רבי שרייבט אויף דעם ענין פון, אז איז אז דער אלטער רבי זאגט דעם משל עשר או עשרים פעמים פריער אין די ערשטע הערה וואס דער רבינ'ס טאטע שרייבט פארוואס שרייבט ער דא נאר עשר אויך דארף מען פארשטיין וויבאלד אז דער אות יוד איז פארבונדן נישט נאר מיט מספר עשר נאר אויך מיט מספר עשרים כנזכר לעיל ווי דער רבינ'ס טאטע שרייבט די הערה פארוואס זאגט דער אלטער רבי עשר או עשרים פעמים וואס איז דער טעם וואס איז דער טעם בפנימיוס הענינים וואס ביי ויתענה בחורף אחד ברענגט ער נאר די מספר עשר און נישט די מספר עשרים, פארוואס ברענגט ער נישט די מספר עשרים? ס'איז ער רעדט וועגן דעם ענין פון די דוגמא, אז די שיטה אין פרק ג' אז מ'דארף פאסטן אויף יעדן אויף יעדן עבירה וויפיל מאל מ'האט געזינדיגט, זאגט דער אלטער רבי, אויב האט געזינדיגט צען צען אדער צוואנציג, דא זאגט ער נאר צען אין א ווינטער. דער רבי לייגט צו אז פארשטיין בפנימיות הענינים איז אין הערה זעכצן, עס גיבט א זייער געשמאקע הערה זעכצן, זאגט דער רבי, הטעם על זה בפשטות, יש לומר זייער פשוט, אין פשטות פארשטיי איך, אבער בפנימיות הענינים דארף דאס זיין עפעס באהאלטן. פארוואס בפשטות איז דאס פארשטאנדיג? ווייל יש לומר לפי שעשרים תעניות בחורף אחד, הוא על דרך הרגיל יותר מכפי כוחו, דער אלטער רבי וויל דאך ס'זאל זיין כפי כוחו, ס'זאל אים נישט שטערן צו די עבודה, דערפאר פאסט ער נישט דריי מאל פ"ד, אויב אזוי זאגט ער נאר כעשר, אריינשטופן צוואנציג תעניות אין א ווינטער איז לא לפי כוחו, אבער בפנימיות הענינים דארף מען פארשטיין פארוואס איז דאס. האבן מיר יעצט אויף די הערה וואס דער רבינ'ס טאטע שרייבט אין די אין די חצ אין די חצ אין די חצאי עיגול וואס ער שרייבט דארטן ווען כל בעל נפש זאל מחמיר זיין איינמאל צו פאסטן און ער שרייבט ויתענה כעשר תעניות און דער רבינ'ס טאטע זאגט כעשר וויבאלד האסט די ענין פון יוד ווייטער ער ווייזט אויף די ענין פון מוחין פרעגט דער רבי, אויב אזוי פרעגט דער רבי צוויי שאלות, ערשטנס וואס ברענגט ער ווייטער דעם ענין פון זרע לבטלה, צווייטנס אויב י' איז סיי צען און סיי צוואנציג, פארוואס זאגט נישט דער אלטער רבי אין פנימיות הענינים, ויתענה כעשר או עשרים תעניות, על דרך משל בחורף וכו'. אות ה', אין אות ה', וועט דער רבי מסביר זיין אז לכאורה דער טאטע שרייבט דאך נאר א הערה, ער שרייבט נאר אז דער אלטער רבי האט געזאגט עשר או עשרים וויבאלד אז ס'האט צו טאן מיטן יוד און יוד האט אין זיך עשר או עשרים דער רבי זאגט ניין אז אין דעם וואס דער רבינס טאטע די הערה וואס ער שרייבט איז ליגט אין דעם אסאך אסאך טיפערע זאכן מ'דארף זיך מעמיק זיין אין דעם און לויט וואס ער שרייבט די הערה וועט אראפפאלן אסאך שאלות און ס'וועט אראפפאלן דא אין דעם ענין וואס דער וואס דער רבינס טאטע שרייבט די הערה וועט אראפנעמען דעם רבינס פינף שאלות וואס מען האט געפרעגט אויף די צוויי הערות ווי מסביר געווען פריער די פינף שאלות וואס דער רבי האט אויף דעם אין אות ו' וועט ער אנהייבן דעם הסבר אות ה' שוין גערעדט פיל מאל בנוגע דעם טאטנס הערות אויף זוהר און תניא וכו' אז מצד כמה טעמים אויך מצד דעם דוחק אין פאפיר און טינט ווי געזאגט פריער די רעבעצן די רעבן די רעבנס מאמע רעבעצן חנה פלעגט מאכן טינט פון גראז און האט געשריבן אויף די שולי הגיליון אויף די זייטן פון די פאפיר האט ער געשריבן פון תניא און פון זוהר האט נישט געהאט אויף וואס צו שרייבן זאגט דער רבי ס'געווען כמה טעמים אויך מצד דעם דוחק פון פאפיר און טינט האט ער האט ער זיי געשריבן בקיצור נמרץ און בשעת מיר לערנען זיי בעיון הראוי און זיך אַרײַנלײגן אין דעם און לערנט װי ס'דאַרף צו זײַן, זעט מען, װי דורך זײ, לכאורה ס'איז נאָר אַ הערה, זאָגט דער רבי, נײן, זעט מען, װי דורך זײ װערן באַװאָרנט כּמה שאלות, אין די ערטער, װוּ ער שטעלט זיך, װערן פֿאַרענטפֿערט שאלות, דאַרף עס פּשוט לערנען זײַנע הערות, לפּעמים אױך אין אַנדערע ערטער, װערט אױכעט מוסבּר אַנדערע זאַכן פֿון אַנדערע ערטער, נוסף צו די דיוקים אױף װעלכע ער שטעלט זיך בפֿירוש, װערט פֿאַרענטפֿערט אױכעט זאַכן אין אַנדערע ערטער. און נאָך מער, זאָגט דער רבי, אף על פי אז אין רוב הערות שטעלט ער זיך בגלוי אויף דיוקי הלשונות, אזוי ווי דא ביי אונז אויכעט, דער דיוק הלשון עשר או עשרים, פארוואס האט ער געשריבן עשר או עשרים? ווייל ס'איז מח, און י' האט צען און צוואנציג, י' ווייזט אויף מוחין. זאגט דער רבי הגם ער שטעלט זיך דאך בגלוי נאר אויף דיוקי הלשונות וכיוצא בזה, זעט מען אבער בכמה וכמה מהן בעת מען טראכט זיך אריין כדבעי, אז מען לערנט די הערות פון דעם רבינ'ס טאטן כדבעי, ווי דורך די דאזיגע הערות ווערט מבואר ומוסבר אויך דער תוכן כללי פון דעם ענין אויף וועלכן ער שטעלט זיך, נישט אז עס ווערט א ענין פון א הערה, אה, זייער שיין, דער רבינ'ס טאטע האט געשריבן אז ס'איז עשר או עשרים, פארוואס? ווייל ס'איז דא א סיבה פארוואס ער האט נישט געשריבן צוואנציג אדער דרייסיג. האט ער געשריבן בכלל א מספר, פארוואס האט ער געשריבן דעם מספר, ווייל ער האט געוואלט אונז זאגן, מדגיש זיין, דער אלטער רבי האט דעם מרמז געווען דעם ענין פון מוחין, אז חטא פון הוצאת זרע לבטלה איז פוגם אין מוח, דערפאר האט ער עס געזאגט, לכאורה נישט, זאגט דער רבי ניין, זיי מאכן דעם גאנצן ענין קלאר, און ווייזן אז די אלע שאלות וואס דער רבי האט געפרעגט, די פינף שאלות, און אין אנדערע ערטער וואס ס'איז דא, איז דער רבינ'ס טאטנ'ס הערות איז מסביר און העלפט ארויס אין אסאך ערטער וואס ער נעמט אראפ שאלות, ועל דרך זה בנידון דידן, אזוי דא אויך, כאטש בגלוי שטעלט ער זיך און איז מבאר בלויז דעם דיוק, וואס דער אלטער רבי שרייבט די דוגמא עשר או עשרים, און דעם צווייטן מאל שרייבט ער כעשר תעניות, ווערן דורך דער הערה פארענטפערט נאך כמה וכמה דיוקים, כולל אויך די דיוקים דלעיל סעיף ג' און ד', אויך די דיוקים וואס דער רבי האט געפרעגט, די פינף דיוקים וואס מיר האבן געלערנט פריער. און נאך מער, נאך נישט גענדיגט, נאך מער, דורך דער הערה ווערט מבואר אויך דער תוכן כללי פון דעם גאנצן ענין, דער טעם פארוואס, לפי דעה אחת, וואס מען האט גערעדט וואס אן אין פרק ג', דער טאטע שטעלט זיך נאר און ער זאגט פארוואס ער שרייבט עשר או עשרים, מ'וועט אריינקוקן טיפער וועט מען זען אז ס'וועט ווערן פארענטפערט וואס צריך להתענות מספר הצומות לאותו חטא פעמים רבות כפי המספר שחטא. ס'וועט ווערן מבואר פארוואס די שיטה אז מען דארף פאסטן אזויפיל מאל וויפיל מאל מען האט געזינדיגט, לויט די הערות ווערן אלץ פארשטאנדיג, און אויך דער טעם, נאך א זאך וועט ווערן פארשטאנדיג דער טעם פארוואס כל בעל נפש יחמיר על עצמו להשלים על כל פנים פעם אחת וכו', וכדלקמן, ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין, אות ו' גייט דער רבי אנהייבן עס מסביר זיין, הפלא ופלא וואס דער רבי וועט מאכן פון דעם, פון די צוויי הערות, איין הערה און איין הערה אין חצאי עיגול, און ארויסברענגען, ס'וועט ווערן א איגרת התשובה אין די עניינים וועט ווערן פשוט ליכטיג ווי די שאלות שרייען פאר וואס ברענגט דער אלטער רבי דווקא הוצאת הזרע לבטלה דריי מאל ברענגט ער הוצאת הזרע לבטלה פאר וואס ברענגט ער עס און אויך פאר וואס דארף האבן די מספר יעדער איינער פארשטייט דער אלטער רבי קען זאגן אז מען דארף פאסטן אזויפיל מאל ווי מען דארף פאסטן אויף דעם חטא דארף מען פאסטן ווי פיל מאל ער האט געזינדיגט אזויפיל מאל דארף מען פאסטן יעדער איינער קוקן און ס'דא אין און ס'דא אין הלכה ברענגט זיך אראפ ווי פיל תענית מען דארף מאכן יעדער איינער קען נאכקוקן און זען וואס איז דער פ"ד פון הוצאת זרע לבטלה. זאגט דער רבי די אלע שאלות וואס איך האב געפרעגט דא, וואס דער רבי האט געזאגט, איז ווערן אלץ וועט ווערן פארענטפערט, און אויך ביידע זאכן, סיי דער טעם פארוואס איין שיטה איז אז מען דארף פאסטן אויף יעדן איינעם, און דערנאכדעם צום סוף כל בעל נפש יחמיר על עצמו להשלים על כל פנים פעם אחת, לייגט צו דעם רבי'נס טאטע די הערה, אז פארוואס שרייבט ער עשר, ווייל דער ענין פון עשר פעמים אין א ווינטער איז ווייטער דער ענין פון יו"ד, דער ענין פון חכמה. אות ו' אות ו' וועט אנהייבן דער רבי צו מבאר זיין שרייבט ער דער ביאור בכל הנ"ל אין דעם פגם וואס ווערט דורך א חטא ובמילא אויך אין דעם תיקון אויף דעם וואס דאס איז דער ענין פון תשובה זענען דא בכלל דריי ענינים דער פגם וואס א חטא טוט אויף איז דא דריי זאכן אין דעם וואס ער טוט אויף און זעלבע זאך תשובה פאררעכט די דריי זאכן א' דער רבי וועט אויסרעכענען די דריי זאכן וואס ס'טוט וויבאלד אז מיט יעדן חטא איז מען עובר אויפן ציווי פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, דאס איז דאך דער עיקר פון די זאך, אז עובר אויפן ציווי, וואס דאס איז די נקודה כללית און דער צד השווה פון אלע עבירות, איז מען דורך יעדע עבירה, כולל אויך דורך א ביטול מצוות עשה, נישט נאר א לא תעשה וואס ער טוט א זאך וואס מען טאר נישט, נאר מען דארף וואס ער מבטל, ער טוט נישט א זאך וואס מען דארף, א מצוות עשה, איז ער פורק פון זיך עול מלכות שמים, און מען ווערט א רשע. דאס איז דורך יעדן חטא וואס מען טוט, מען איז עובר אויפן ציווי פונעם אייבערשטן און מען ווערט א רשע. ווי ס'שטייט אין, דער רבי ברענגט אראפ די הערה זיבעצן, כנזכר לעיל אין אגרת התשובה פרק א', שגם כשעובר על מצוות עשה, לכאורה האט דאך גארנישט געטון, האט דאך נישט געטון קיין זאך אנטקעגן דעם אייבערשטן, זאגט דער אלטער רבי, מרד במלכותו יתברך. און אויכעט דער רבי זאגט דא דעם לשון אז ער איז פורק פון זיך עול מלכות שמים און מען ווערט א רשע דער רבי צייכנט צו תניא חלק א' פרק א' און דער רבי רעדט דארט וועגן רבה האט געזאגט אז אז כגון אנא בינוני ווי קען זיין א בינוני ס'איז נישט שייך קיין בינוני בכלל אזא זאך פאר וואס ווייל אויב ער טוט די קלענסטע עבירה וואס ס'קען זיין איז מיקרי רשע גמור דער אלטער רבי שרייבט אין פרק א' אין תניא דאס איז דער ערשטע זאך וואס ווערט אויפגעטון דורך אן עבירה און דער תיקון אויף דעם איז, וואס איז דער תיקון אויף דעם יסוד, אויף די ערשטע זאך וואס דער רבי ברענגט אראפ פון די דריי זאכן וואס א עבירה טוט און דער תיקון אויף דעם איז, שיעזוב החוטא חטאו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. דאס איז דער תשובה. וואס איז די תשובה? אז ער לאזט אפ דעם חטא און ער מחליט ביי זיך אין הארץ אז ער וועט מער נישט טון אזא עבירה. דאס האט ער אראפגעברענגט דעם לשון פונעם רמבם אין הלכות תשובה פרק ב'. ובלשון אדמור הזקן, די לשון פון דעם אלטן רעבן אין איגרת התשובה, שיגמור בליבו בלב שלם, לבל ישוב עוד לכסלה, אז זאל מער נישט טון די נארישע זאכן, למרוד במלכותו יתברך, זאל נישט טון די נארישקייט פון מורד זיין אין דעם אייבערשטן, ולא יעבור עוד מצוות המלך חס ושלום דאס איז דעם אלטן רעבנס לשון דער רבי ברענגט אראפ אין דער הערה 20 איגרת התשובה פרק א' זאגט דער אלטער רבי און דער אלטער רבי איז מחדש בזה א זאך מער ווי דעם רמבם מחדש בזה אדמור הזקן שהגמר בלב צריך להיות לא רק שלא יעשה עוד פעם החטא שעשה וואס זאגט דער אלטער רבי? דער רמבם זאגט, שיגמור בליבו שלא יעשהו עוד דעם חטא, אבער דער אלטער רבי איז מוסיף, כדמשמע מפשטות לשון הרמבם שם, שלא יעשה יהוה, דער רמבם רעדט וועגן די עבירה, דער אלטער רבי רעדט, שלא יעשה פעם חטא שעשה, נישט נאר דאס, כי אם שלא יעבור על שום מצוה הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה דער אלטער רבי זאגט קלאר דעם לשון שיגמור בליבו בלב שלם לבל ישוב עוד לכסלה לכסלה למרוד במלכותו שטייט נישט אויף די עבירה ויתירה מזו זאגט דער אלטער רבי שצריך לגמור בליבו גם שלא למרוד במלכותו יתברך ובהמשך הענין באיגרת התשובה שם משמע שזה מעכב במצוות התשובה מן התורה, לויט דעם אלטן רעבן דארף זיין א גמר בלב בלב שלם אז ער וועט מער נישט טון קיין עבירה נישט נאר די עבירה נישט, און ס'קען זיין אז דאס איז מעכב אויב ער טוט עס נישט אויף אזא סארט אופן, נאר ווי דער רמבם שרייבט איז דאס מעכב אויף מצוות התשובה מן התורה. יש לומר הביאור בזה, דער רבי אין די הערה צוואַנציק גיבט א ביאור, על ידי עשיית חטא גם על ידי חטא אחד פורק ממנו עול מצוות בכלל ער טוט איין עבירה ער נעמט אראפ דעם עול מצוות וזה מורה שפורק מעליו גם עול מלכות שמים וואס דער עול מלכות שמים איז דער יסוד אויף עול מצוות אויב ס'איז נישטא קיין עול מלכות שמים נישטא קיין עול מצוות האט ער אראפגענומען אן עול פון א מצווה האט ער אראפגענומען עול מלכות שמים ולכן דאס איז וואס דער אלטער רבי זאגט דאס יש לומר הביאור בזה דער רבי גיט א ביאור פארוואס דער אלטער רבי לייגט עס צו, ולכן גדר התשובה היא שיקבל עליו מחדש עול מלכות שמים, ווי דארף ער זאגן ער וועט מער נישט טון קיינע עבירות, שלא למרוד במלכותו יתברך, ואחר כך קען ער אננעמען עול מצוות שלא יעבור על מצוות המלך, יעצט איז פארשטאנדיק אויך דער לשון ווי דער רבי שרייבט אין די אין די שולי הגיליון דער אלטער רבי ענדיגט צו ולא יעבור עוד מצוות המלך חס ושלום נישט נאר די נאר בכלל מצוות המלך קבלת עול מלכות שמים און דאן קבלת עול מצוות אז ער וועט נישט עובר זיין אויף קיין עבירה דא דער רבי ברענגט אראפ דעם ענין וואס עבירה טוט אויף אז ער ווערט א רשע און ווי דער ענין פון תיקון ער דארף מקבל זיין אויף זיך אז ער וועט נישט טון מער די עבירה אדער ער וועט נישט טון מער קיין עבירות דורך החלטה וקבלה על להבא וואס דאס איז דער מהות פון תשובה וואס איז דער מהות פון תשובה קבלה על להבא הערה איין און צוואנציג ולשון הרמבם שם ומה היא התשובה הוא שיעזוב ויגמור בליבו מה שאין כן ויתנחם על שעבר ס'טוט אים וויי וואס ער האט געטון פריער דאס איז נישט קיין חלק פון תשובה וכן יתנחם כו' זאגט דער רמבם וואס דער עיקר תשובה א תשובה איז שיעזוב ויגמור בליבו. ראה אגרת התשובה שמצוות התשובה, דער אלטער רבי אין אגרת התשובה זאגט ער אויכעט, דאס געווען דער רמב"ם, היא עזיבת החטא בלבד, כ'וועל מער נישט טון די עבירה. ווער איז בשעת ער טוט תשובה אויף דעם אופן, ער איז גומר בליבו אז ער וועט מער נישט טון, ווערט ער גלייך אויס רשע. דער רבי ברענגט אראפ פון חלקת מחוקק אין אבן העזר, נאך פאר ער האט מתקן געווען דעם חטא. ער האט מחליט געווען אז ער וועט מער נישט טון, און פארן תיקון איז ער שוין אויס רשע. און דאס קען זיין אפילו ברגע חדא ווי דער ווי עס שטייט אין זוהר, ס'נעמט נישט לאנג, איין סעקונדע, ווי דער פסק דין אין גמרא און פוסקים אז דורך אן איין הרהור תשובה ווערט א רשע גמור ווערט א צדיק גמור. די גמרא דערציילט אז וואס המקדש על מנת שאני צדיק שאני צדיק גמור, איז אפילו ער איז א רשע גמור קען זיין אז הרהר תשובה בדעתו האט מחליט געווען אז ער וועט מער נישט זינדיגן ער וועט מער נישט טון די עבירות ממילא איז זי ספק מקודשת ווייל איך ווייס נישט צו צו צו ער האט יא געטראכט צו נישט אבער ס'קען זיין אז זי איז מקודשת און דער חלקת מחוקק דער ביאור אויף דעם אבן העזר זאגט א מבהיל'דיגן ווארט ואפילו מחזיק הגזילה בידו ער האלט די גזילה אין די האנט און ער איז מקדש די אישה על מנת שאני צדיק גמור זאגט ער אזוי אויכעט קען זיין ספק מקודשת פארוואס ווייל ער האט מחליט געווען צו טון תשובה און וועט גיין נאך וואס וועט איר מקדש זיין וועט ער גיין וועט ער געבן די גזילה איז דא ביידע זאכן סיי ער האלט נאך די גזילה אין האנט און סיי ווי דער חלקת מחוקק זאגט אז ער האט נאך נישט תשובה געטון אפילו ער האלט נישט די גזילה אין האנט אבער ער האט נאך נישט תשובה געטון אויף ביידע אופנים איז עס ספק מקודשת דאס איז דער ערשטער ענין וואס טוט אויף א עבירה ער ווערט א רשע און דורך תשובה וואס דער מהות פון תשובה איז דער ענין פון אט דעם יגמור בליבו אז ער וועט מער נישט טון די עבירה אדער וועט מער נישט טון קיין עבירות דאס איז דער ענין פון די ערשטע זאך וואס איז דא אין עבירה ב די צווייטע זאך היות ווי די תמימות און שלימות פון די אברי הגוף איז תלוי אין די מצוות באוואוסט יעדער מצוה האט צו טון מיט אן אנדער איבר פונעם גוף, איז די תמימות און די שלימות פון די איברי הנפש האט צו טון, איז תלוי אין די מצוות. איז דורכ'ן ביטול פון א מצוות עשה, אדער דורך עובר זיין אויף א מצוות לא תעשה, אדער ער טוט נישט וואס מען דארף, אדער ער טוט וואס מען דארף נישט, ווערט א פגם און חסרון אין דעם איבר פרטי וואס איז שייך צו דער מצוה פרטית אויף וועלכע ער האט עובר געווען. ווי געזאגט פריער די דוגמא אז איינער איז פוגם אין הוצאת זרע לבטלה איך ברענג עס נאר אלס א דוגמא איז ער פוגם אין מוח אזוי איז יעדער עבירה איז פוגם אין אן אנדער איבר אין דעם גוף בכדי צו מתקן זיין דעם פגם פרטי איז שבתא איז דער ערשטע זאך וואס ער טוט א עבירה ווערט א רשע קען ער גלייך תשובה טון יגמור בליבו אויף דער צווייטע זאך וואס ער פוגם אין דעם איבר דארף מען טון די תיקוני תשובה וואס זענען שייך צו דער עבודה פרטית. יעדער עבירה פרטית האט זיך איר תשובה ווי אזוי מען דארף תשובה טון, כולל אויך די מספר הצומות וואס זענען באשטימט פאר דער עבירה פרטית. דאס איז די צווייטע זאך. ג. היות אז א קלקול אין אן איבר פרטי מאכט אויך א מעין פון קלקול זה אין אלע איברים, ס'איז באוואוסט אלע איברים זענען פארבונדן איינער מיטן צווייטן, ס'ווערט א קלקול אין איין איבר ווערט א קלקול אין א אנדער איבר, אדער מען זעט מען ברענגט אז אז אז קען אמאל טוט וויי די קאפ נעמט נעמט מען א פיל אדער מען נעמט א איינשפריץ אין א אנדער ארט און דאס העלפט ארויס אויף די קאפ, ס'איז אלץ כולל איינע פון די אנדערע. באלד אז א קלקול אין אן איבר פרטי מאכט אויך א מעין קלקול זה אין אלע איברים, פועלט יעדער עבירה א פגם אין אלע כוחות און איברים פון דעם מענטשן. ובמכל שכן פון דעם וואס יעדער פעולה האט א ווירקונג אויף דעם כללות העולם שמחוץ לאדם. א קלארער א קלארער רמב"ם, דער רמב"ם זאגט אין הלכות תשובה פרק ב', לעולם יראה עצמו חציו זכאי וחציו חייב, עשה מעשה טוב האט ער האט ער מכריע געווען לטוב, עשה מעשה רע האט ער מכריע געווען לרע, נישט נאר אויף אים, נאר אויכעט לעולם יראה אדם עצמו כל העולם כולו שקול, און אז ער מאכט א גוטע זאך איז מכריע את עצמו ואת כל העולם, זע איך דאך אז א זאך וואס א מענטש טוט האט צו טון צו כל העולם, איז דאך זיכער אז עס האט צו טון צו דעם גאנצן גוף אויך, איז דא דא דריי עניינים וואס ער ברענגט אראפ אין עבירה, אז ס'דא דער ענין פון די עבירה, עצם העבירה וואס ער טוט ברענגט אים צו דעם ענין פון ווערן א רשע, און דאס די תשובה אויף דעם איז אויף ארט גלייך, דערנאכדעם דער ענין פון די יעדע זאך איז דאך. פוגם אין א ספעציעלן אין א ספעציעלן איבר אין א ספעציעלן איבר וואס די צווייטע זאך איז אז די תמימות און די שלימות פון די איברים האט צו טאן מיט דעם איז דאס מתקן זיין צו מתקן זיין תשובה איז קבלה להבא מתקן זיין דארף ער האבן דעם ענין פון די צומות וואס יעדער עבירה האט איר מאס פון צומות וואס ער דארף פאסטן אויף איר. די דריטע זאך איז אז ער מאכט נישט נאר קיין קיין פגם אין איין איבר, נאר מאכט א פגם אין גאנצן גוף, מאכט א פגם אין גאנצן גוף, ווי די ראיה וואס ער ברענגט די ראיה פונעם רמב ם אז לעולם יראה אדם עצמו. דערפאר, יעצט וואס איז די תשובה אויף דעם? איז די ערשטע זאך אויף תשובה איז חר... איז נישט קיין חרטה, איז מקבל יגמור בליבו, די צווייטע זאך וואס ער האט א חסרון ס'פועלט אויף א ספעציעלן איבר אין דעם גוף דארף זיין מספר הצומות פאר דעם פאר דעם וואס ער מאכט קאליע דעם גאנצן גוף דערפאר איז מדרכי התשובה נישט נאר מתרחק מן הדבר שחטא כו' נאר אויך משנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה דער רמב ם אליין זאגט דעם לשון אז ער איז משנה אז ער איז משנה מעשיו כולן לטובה לדרך ישרה, דאס וואס ס'קען העלפן דער ענין פון דעם קלקול וואס מאכט אין אנדערע איברים. האבן מיר די דריי זאכן וואס דער רבי האט אוועקגעלייגט, עובר על ציווי המלך, דאס איז דער עס, די מהות פון א עבירה, ווערט ער א רשע, דערנאכדעם איז דא די איברים וואס יעדער איינער איז תלוי אין א מצוות עשה אדער א מצוות לא תעשה, ווען ער האט נישט געטאן איז ער פוגם אין דעם, דערנאכדעם דא די דריטע זאך, דער קלקול וואס ער מאכט אין אלע אנדערע איברים, איז אויף דעם, אויף די עצם עבירה איז דער ענין פון פון יגמור בליבו אז ער וועט מער דאס נישט טאן, אויף די צווייטע זאך אויף דאס פוגם אין דעם איבר מיוחד איז דא די מספר הצומות אויף דעם, דערנאכדעם אויף דעם וואס ער מאכט א קלקול אין גאנצן גוף, איז מדרכי התשובה אז ער דארף משנה זיין כולן לטובה. לדרך ישרה ווי דער לשון פונעם רמב ם אות זיין תורה איז דאך כללות ופרטות נאמרו די תורה איז געגעבן געווארן סיי אין כללות מיט א כף און סיי אין פרטים כללים און פרטים און אין יעדן איינעם פון די דריי עניינים שבסעיף ו', די דריי עניינים וואס מ'האבן ערשט געלערנט אין סעיף ו', דעם ענין פון עובר אויף ציווי המלך, און דערנאך דעם פגם אין איבר פרטי, דערנאך דעם פגם אינעם גאנצן גוף, זענען פאראן בפרטיות דוגמת די אלע, איז אין יעדן איינעם פון די דריי עניינים זענען פאראן בפרטיות די אלע דריי עניינים, געוואלדיג! מ'טרעפן אז אין יעדן איינעם איז דא אלע דריי עניינים. ס'דא דריי זאכן און יעדער איינער האט אין זיך אלע דריי ווי ארבעט דאס גייט דער רבי מסביר זיין ובנוגע לענייננו דער מספר הצומות וואס איז באשטימט פארן עבירות פרטיות וואס איז פארבונדן מיטן פרטיות'דיגן פגם וואס דאס איז דער צווייטער עניין דלעיל דער רבי גייט זיך שטעלן אויפן צווייטן עניין דער צווייטער עניין וואס איז פוגם אז ס'איז פוגם יעדער עבירה איז פוגם אין א ספעציעלן איבר זענען אין דער פגם גופא פאראן דוגמת די דריי עניינים הנ"ל. אין דעם אליין איז דא אלע דריי זאכן, ס'דא דער ענין פון די עבירה כללית, ס'דא דער ענין פון דעם פרט וואס ער איז פוגם אין א פרט און וואס ער איז פוגם אין אלע, ווי ארבעט דאס? דער רבי מסביר זיין זעהר געשמאק א ביאור בזה. היות אז אלע איברים זענען כלולים זה מזה, אזוי ווי געזאגט פריער, אלע איברים זענען כלול זה מזה, קומט במילא אויס אז אין יעדן איבר זענען פאראן דריי עניינים. אויב איך זאג אז אלע איברים זענען כלול, איז דא אין יעדן איבר דריי עניינים. א', זיין עצם מהות, דער מהות פון דעם איבר, א פינגער, א האנט, א קאפ, יעדער איינער ווי ער איז פאר זיך אליין, ב' ווי ער איז כולל אין זיך אלע אנדערע איברים, ער איז כולל אין זיך, יעדער איבר איז כולל אין זיך אלע אנדערע איברים, דאס איז צוויי, ג' ווי ער געפינט זיך אין אלע איברים, איז איינע איז ווי דער עצם וואס ער איז א פינגער, די צווייטע זאך איז וואס ער איז כולל אין זיך אלעמען, און נאכדעם ווי ער איז כלול אין אלעמען. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה ניין און צוואנציק פון דער צמח צדק אין דרך מצוותיך, ספר המצוות להצמח צדק, מצוות אהבת ישראל, ובכמה מקומות, וואס שטייט אין ספר המצוות בו יש זולתו וכן הוא כלול בזולתו ס'רעדט וועגן אהבת ישראל אז א איד איז האט אין זיך יענעם און יענער האט אים אין זיך איז די זעלבע זאך דא אויכעט אז ס'דא די דריי זאכן ס'דא די ערשטע די עצם מהות פון דעם איבר ווי דער איבר איז כולל אלע אנדערע איברים און ווי ער איז כלול אין אלע אנדערע איברים דערפון איז פארשטאנדיק אז דער פגם פון דעם איבר פרטי וואס ווערט דורך די עבירה פרטית איז בנוגע אלע דריי עניינים הנ"ל. בשעת ער מאכט א עבירה פרטית איז דאס נישט נאר וואס ער האט געמאכט א עבירה און האט געמאכט א פגם אין דעם מח למשל פון הוצאת זרע לבטלה, נאר ער האט פוגם געווען אין אלע דריי אין אלע דריי זאכן האט פוגם געווען אין דעם עצם מהות פון דעם איבר האט פוגם געווען ווי ער איז כולל אלע איברים און האט פוגם געווען ווי ער געפינט זיך אין אלע איברים אין אות ח' וועט דער רבי דאס מסביר זיין מער אין אותיות און געשמאק מסביר זיין וואס דאס איז דורך דעם וועט ווערן אלץ פארשטאנדיק אות ח' ויש לומר אז דער פגם אין דעם עצם מהות פון דעם איבר דאס איז די ערשטע זאך, ער איז פוגם אין דעם עצם מהות פונעם אבר, ווערט געמאכט אינגאנצן גלייך ביים ערשטן מאל פונעם חטא, געוואלדיג דער חידוש וואס דער רבי גייט דא ברענגען, עס ווערט אינגאנצן געמאכט דער פגם אין מח פון הוצאת זרע לבטלה, אדער די אנדערע וואס פוגם אין אנדערע איברים, ווערט אינגאנצן, דער רבי האט אונטערגעשטראכן, אינגאנצן גלייך ביים ערשטן מאל פונעם חטא, עס קומט נישט צו אין דעם אן ענין עיקרי על כל פנים דורך טון דעם זעלבן חטא נאכאמאל. מיטן ערשטן מאל טון די עבירה איז געווארן א פגם אין די מח, ער טוט דאס נאכאמאל און א צווייט מאל און א דריט מאל, איז נישטא קיין ענין עיקרי וואס ווערט נוסף פון דעם. דער רבי ברענגט אראפ א דוגמא אין הערה דרײַסיק, יש לומר דוגמא, ס'איז אונטערגעשטראכן נאר א דוגמא, טמא שחוזר ונוגע באותה טומאה עוד הפעם ועוד הפעם, איינער איז טמא, און ער רירט אן די זעלבע טומאה נאכאמאל און נאכאמאל, ווערט ער נאכאמאל טמא? ער איז דאך שוין טמא, ווי קען ער ווערן נאכמער טמא? און דער רבי ברענגט אראפ א גמרא אין נזיר וואס שטייט ולא יחלל יצא זה שהוא מחולל ועומד ער איז שוין מחולל ועומד וואס שייך צו מאכן נאך א חילול אדער דער רבי לייגט צו נאך א דוגמא פון אין איסור חל על איסור אויב ס'איז שוין אסור ווי קען חל זיין אויף דעם נאך א איסור ס'איז דאך שוין אסור וואס דארף קומען אויף דעם ווי ווערט נאך אויס דא די זעלבע זאך אויך דער רבי שטעלט אוועק דעם יסוד פון די דריי זאכן, די ערשטע זאך איז דער ענין וואס זיין עצם מהות פון דעם אבר וואס ער איז א פינגער אדער ער איז א קאפ אדער וואס, יעדער מצוה איז דאך האט אן אנדערע אבר, זאגט דער רבי אז ווען ער טוט א עבירה איינמאל איז דער וואס איז געווארן אין דעם אבר איז געווארן דער חיסרון דער פגם איז געווארן מיטן ערשטן מאל אינגאנצן, דער פגם אין די פרטים פון דעם אבר די איברים התלויים בו וכיוצא בזה, ווען ווערט דער פגם אין די איברים וואס אלע זענען דאך כלול אין דעם אבר, ווערט נישט פארמערט ביים טון דעם חטא דעם דריטן מאל, נאר ביי דריי מאל ווערט עס, ווערט דער פגם אין אלע איברים וואס זענען כלול אין אים. דאס הייסט אז טון א עבירה איז נישט וואס מ'טוט א עבירה און מ'איז עובר אויף דעם עצם, מאכט א פגם אין דעם אבר, נאר נאך דריי מאל ווערט א פגם אינעם גאנצן גוף. ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ קלאר אין איגרת התשובה, ער ברענגט אראפ פון זוהר, זימנא תליתאה אתפשט ההוא כתמא מסטרא דא לסטרא דא, די רבי טייטשט עס אויס אז ביים דריטן מאל וואס ער טוט די זעלבע עבירה נעמט דורך דער פלעק דעם אבר וואס איז שייך צו דעם חטא דורך און דורך, ביזן דריטן מאל נעמט עס נישט אדורך דורך און דורך, וואס זאגט די רבי מיינט עס דא? אז דער פגם ווערט אין די אלע איברים וואס זענען כלול אין דעם אבר אויך, דער פגם וואס ווערט אין די אנדערע איברים וואס איז דא שוין ביים ערשטן מאל ער וועט אבער קיינמאל נישט ווערן מסטרא דא לסטרא דא, ווייל די עבירות פון די איברים איז ער נישט עובר, מסתבר לומר אז דורך יעדע מאל די עשיית החטא קומט צו אין דעם א הוספה, דער פגם וואס ווערט אין די אנדערע איברים, יע, ס'ביים ערשטן מאל איז אויך דא א פגם אין די אנדערע איברים, אבער פון דעסט וועגן ס'איז נישט מסטרא דא לסטרא דא, ווען ווערט עס דורכגעטון מסטרא דא לסטרא דא, דווקא ווען ער טוט איין מאל צוויי מאל דריי מאל ווערט דער ענין פון די אלע איברים וואס זענען כלול אין אים ווערן אויך ער ווערט א פגם אין זיי אויך דאס איז אויך דער ביאור פון די דריי דעות דאס איז אויך דער ביאור פון די דריי דעות וואס אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מיר גייען צוריק צו די דריי דעות וואס מ'האט דערמאנט אנהייב פון די שיחה, וויפיל מאל מען דארף פאסטן, דעם מספר הצומות פאר א חטא אויב מען האט אים געטון פעמים רבות. דאס וועט אונז ארויסהעלפן אין דעם ענין פון די דריי דעות וואס איז דא, וואס זענען די דריי דעות? וויפיל מאל מען דארף פאסטן די מספר הצומות פאר א חטא, אויב מען האט אים געטון פעמים רבות, פאסטן פאר יעדע מאל באזונדער, די ערשטע דעה וואס מיר האבן געברענגט אין פרק ג', ס'איז גענוג דער מספר הצומות איין מאל, די צווייטע דעה, אדער מען דארף פאסטן ג' פעמים, וואס דאס איז די הכרעה המקובלת, לויט דעם ווי מ'האט ערשט מסביר געווען די דריי עניינים אין די איברים, ווי ווי ס'ווערט דער ענין פון די עבירה בשעת ער טוט איינמאל האט דאס צו טון מיט דעם פגם אין דעם ספעציעלן אבר דערנאכדעם נאך דריי מאל איז דאס ווערט דאס א ענין פון ס'ווערט דורכגענומען און ס'האט דעם שייכות פון די ווי אלע איברים זענען כלול אין אים דערנאכדעם ווי ער איז כלול אין אלע איברים איז יעדע מאל וואס ער טוט נאך א עבירה ברענגט דאס צו נאך טיפער זאגט דער רבי דאס וועט זיין פארשטאנדיג דאס וועט אונז העלפן אין די דריי זאכן גלייך ווי די דריי שיטות ווי מ'דארף פאסטן. צוליב דעם תיקון הפגם, פשוט געוואלדיג דער חידוש וואס דער רבי מאכט דא, צוליב דעם תיקון הפגם אין דעם עצם מהות פון דעם אבר, וואס דאס איז די ערשטע זאך וואס ער טוט, בשעת ער טוט א עבירה, איז מספיק דער מספר הצומות פעם אחת. צוליב דעם תיקון הפגם אין די אנדערע איברים, דארף מען פאסטן על כל פעם ופעם. און צוליב דעם תיקון הפגם אין די אנדערע איברים ווי זיי זענען כלול אין דעם אבר, דארף מען פאסטן ג' פעמים. געוואלדיג ווי דער רבי צוטיילט דאס. אויף צו מתקן זיין דעם פגם פון עצם מהות פון דעם אבר וואס האט געזינדיגט, ער האט פוגם געווען אין מח לאמיר זאגן, איז גענוג איינמאל פאסטן פ"ד תעניות. צוליב דעם תיקון הפגם וואס ער האט געברענגט אין אנדערע איברים דורך זיין עבירה, דארף ער פאסטן אויף יעדן מאל וואס ער האט געטון. און דער רבי טוט עס מסביר זיין פארוואס צוליב דעם תיקון הפגם אין די אנדערע איברים ווי זיי זענען כלול אין דעם אבר דארף מען פאסטן דריי מאל ווייל ביי דריי מאל גייט עס מסיטרא דא לסיטרא דא יש לומר אז דאס איז אויך דער טעם פון דעם וואס אף על פי אז דער אלטער רבי נעמט אן די הכרעה המקובלת זייער געשמאק דער אלטער רבי נעמט אן די הכרעה המקובלת אז להתענות ג' פעמים כפי מספר הצומות די חת ז אז ער אז ער נעמט אן דער אלטער רבי די דאס פון דעסוועגן פסקנט ער ער פסקנט ער אז אין דעם ערשטן מאל מספר הצומות זאל מען מחמיר זיין מער ווי אין די אנדערע צוויי מאל געוואלדיג דער אלטער רבי נעמט אן די הכרעה המקובלת מ'דארף פאסטן דריי מאל פון דעסוועגן מאכט ער א חילוק פון דעם ערשטן מאל פ ד און די אנדערע צוויי מאל פ ד בנוגע צו די אנדערע צוויי מאל איז ב' חצאי יום נחשבים לו ליום אחד מה שאין כן בנוגע צום ערשטן מאל זאגט דער אלטער רבי ניין אז ער דארף פאסטן יעדן מאל א גאנצן טאג ווייל דער פגם אין עצם מהות פון אבר וואס זיין תיקון איז דורך מספר הצומות פעם אחת, ווי געזאגט פריער, אויף דעם דאס וואס האט עובר געווען און פוגם געווען אין דעם ארט, אפילו האט עס געמאכט מער מאל, דארף ער נאר איינמאל פאסטן, איז חמור יותר פון דעם פגם אין די איברים הכלולים בו. זייער פשוט פארשטאנדיג, וואס ווערט נתתקן דורך פאסטן נאך צוויי מאל, דערפאר די צוויי מאל קען מען מאכן אין האלבע טעג. דער רבי לייגט צו אין הערה פֿינף און דרײַסיק, נוסף על זה, שמספר הצומות פעם אחת, איז דאך לכל הדעות אז מען דארף איינמאל פאסטן, אלע האלטן דאך זיך אז מען דארף פאסטן, אנדערע האלטן אז מען דארף דריי, אנדערע האלטן אז מען דארף האבן, איז די אלע אויף איינע זענען דאך אלע מודים, ממילא איז דערפאר דעם ערשטן מאל זאגט דער אלטער רבי אז מען דארף פאסטן דעם דעם גאנצע טעג, און נישט קיין ב' חצאי יום ווערן גערעכנט פאר איין טאג. אות ט', ויש לומר, אז דאס איז אויך פון די טעמים וואס ברענגענדיג די ערשטע דעה, אין פרק ג, שצריך להתענות כפי המספר אשר חטא, איז דער אלטער רבי מוסיף, כגון המוציא זרע לבטלה וכו'. וואס דארף ער ברענגען כגון המוציא זרע לבטלה? זאגסט דאך מ'צריך להתענות כפי המספר אשר חטא, יעדער איינער וועט וויסן אויף וואסערע עבירה מ'האט געטון, וואס ברענגסטו דווקא די מין פון מוציא זרע לבטלה? דער רבי מסביר זייער געשמאק. בנוגע צו שכבת זרע, זאגט דער רמב ם אין הלכות דעות, כל שתצא ביותר, הגוף כלה, וכוחו כלה וחייו אובדים זרע איז זאגט דער זאגט דער רמב ם וואס מער ס'גייט ארויס ווערט דער גוף כלה און דער כוח זיין גוף גייט אוועק און דער כוח גייט אוועק וחייו אובדים דערפון איז מובן אז אינעם חטא פון הוצאת הזרע לבטלה איז מער בגילוי א' ווי דער חטא פועל'ט אויך אין אלע אברי הגוף זייער געשמאק. פון דעם רמבם קען מען זיך אפלערנען זייער א געשמאקע זאך. איך זע אז דער רמב ם וואס דער אלטער רבי ברענגט שכבת זרע, דער אלטער רבי האט דאך דא געלערנט אז ס'דא די דריי דריי זאכן, ווי דער רבי האט מסביר געווען, ס'דא די דריי זאכן אין א עבירה ס'פועלט אויפ'ן א פגם אויף יעדער עבירה אויף זיין אבר, אן אופן ווי דער אבר איז כלול פון אלע אנדערע, ווי אלע אנדערע זענען כלול אין אים. זאגט דער רבי דערפאר ברענגט ער זרע לבטלה, ווייל דארטן זעט מען קלאר אז ס'איז נישט נאר פוגם אין מח, נאר ס'איז פוגם אין אנדערע זאכן אויך. א' ווי דער חטא פועלט אויך אין אלע אברי הגוף. דער רבי ברענגט אראפ אין אַכט און דרײַסיק כמו שערך בראשית חכמה און שער הקדושה פרק י א, וואס ס'האט א א א השפעה אויפן גאנצן גוף, און ב' ווי דורך יעדע מאל ווערט גרעסער דער פגם, אזוי זאגט דער רמב ם, כל שתצא ביותר הגוף כולו ביותר. מילא איז זייער גוט פארשטאנדיג פארוואס דא איז און דער ריבער איז דער אלטער רבי מוסיף כגון המוציא זרע לבטלה וכו' דאס איז די בעסטע דוגמא וואס דער אלטער רבי קען ברענגען אז מ'זאל זען אז דא איז דא דער עניין פון וואס מער מ'טוט ווערט מער ווערט מער דער פגם גרעסער און דער פגם האט נישט נאר מיט דעם אבר און דאס האט צו טאן מיט'ן גאנצן גוף אויך דעריבער איז דער אלטער רבי מוסיף כגון המוציא זרע לבטלה, ווייל דורכ'ן ברענגען די דוגמא ווערט מוסבר ביי אלע חטאים דער טעם פון דער דעה אז מען דארף פאסטן על כל פעם ופעם, ביי די אנדערע חטאים זעה איך עס נישט קלאר, פון דעסטוועגן לערן איך ארויס פון דעם אז ביי אלע אנדערע חטאים האט עס אויך השפעה אויפ'ן גאנצן גוף, און דערפאר דארף מען פאסטן ביי אלע אנדערע חטאים די מאל, מוז דער אלטער רבי ברענגען נישט נאר דעם לשון שצריך להתענות כפי המספר אשר חטא, יעדער איינער דארף אליין אויסרעכענען וויפיל מאל ער דארף פאסטן אויף יעדער עבירה, ניין. איך גיב דיר א דוגמא כגון המוציא זרע לבטלה ווייל דא ווייזט מען דיר אן אז ס'דא דער ענין פון יעדע מאל וואס מען זינדיגט ברענגט עס א הוספה אין דעם ענין פון פגם נישט נאר אין דעם מח נאר אין גאנצן גוף אות י' איידער דער רמב ם זאגט וכל שתצא ביושר הגוף ביושר הגוף כולו חולו וחייו עובדים איז ער מקדים ער איז מקדים אין הלכות דעות שכבת זרע היא כח הגוף וחייו וכולו דאס הייסט אז דאס וואס שכבת זרע פועל'ט אויפן גוף איז עס א תוצאה ומסובב פון דעם וואס זי איז דער כח הגוף ויש לומר אז דאס וואס שכבת זרע היא כח הגוף איז איז נישט איר עצם מהות דאס איז נישט דער עצם מהות פון די זרע וואס איז כח הגוף, דער עצם פון זרע איז א סך העכער ווי דעם. דאס וואס שכבת זרע איז כח הגוף, אז זי איז כולל אויך דעם כח פון דעם גאנצן גוף, איז אן ענין נוסף, איר עצם מהות איז א טיפה נקודה וואס איז העכער פון ציור. די זרע ווייזט אויף עצם, עס ווייזט אויף אסאך העכער אויף, וואס איז די הוספה אין דעם אז ס'האט אויך מיט זיך אויך כח הגוף? דער רבי ברענגט אראפ אין הערה נײַן און דרײַסיק, ראה ראשית חכמה שם פרק טז, אז זרע, געוואלדיג ווי ס'העלפט ארויס דעם רבינ'ס שיטה, יש לו חלק מכל איבר ואיבר. זרע האט א חלק פון יעדן איבר פונעם גוף פארשטאנען וואס דער אלטער רבי ברענגט אראפ כגון המוציא זרע לבטלה און נאך מער די נקודה פון דער טיפת הזרע וואו איז דאס וואו איז דאס די נקודה איז פארבונדן מיט נקודת הנפש פארבונדן מיט די עצם מיט די פינטעלע פון נפש ווי ער ברענגט אראפ אין הערה פֿערציק דער המשך שמח תשמח תרנז אין מאמר וואס דער רבי רשב האט געזאגט ביי די חתונה פון דעם פריערדיגן רבין וואס האט חתונה געהאט תרנז איז דא איז דא א המשך וואס איז שמח תשמח בהשפעת הטיפה נמשך בזה כל עצמות העלם הנפש דאס איז דער דאס איז דער מהות פון די טיפה ושם ער לייגט צו שלכן יכול להיות יפה כח הבן מכח האב היות ס'קומט ארויס פון דעם עצמות העלם הנפש, קען זיין אז בגלוי זאל ארויסקומען יפה כח הבן מכח האב. אות יא. דערפון איז פארשטאנדיק בנוגע צום חטא פון הוצאת זרע לבטלה, יעצט וועלן מיר פארשטיין וואס דא איז, אז די חומר הפגם פון דעם חטא איז בנוגע צו אלע דריי עניינים הנל וואס דער רבי האט געזאגט אין סעיף ז, ס'איז נוגע סיי צו דעם עצם וואס ער פוגם אין דעם איבר, ער פוגם ווי דער איבר איז כלול אין אלע אנדערע איברים, די אלע אנדערע איברים זענען כלול אין אים. מצד דערויף וואס די טיפת הזרע איז כולל דעם כח הגוף און פועל'ט אויפ'ן גאנצן גוף, איז דער פגם אין אנדערע איברים ווי זיי זענען כלול אין דעם איבר און ווי זיי זענען במקומם, וואס ווערט דורך דעם חטא חמור ביותר ווי אין אנדערע חטאים, ווי ס'ווערט אסאך מער. ומצד איר עצם מהות פון די טיפה איז אויך דער פגם אין עצם מהות פון דעם איבר וואס ווערט דורך דעם חטא חמור יותר ווי אין אנדערע חטאים סיי אין דעם ווי ס'פוגם אין אלע אנדערע איברים און סיי ווי ס'פוגם אין דעם איבר אליין מיוחד צו די זאך צום מח. והיות אז דער חטא איז פוגם נישט נאר אין דעם עצם מהות פון איבר פרטי, נאר אין דעם עצם מהות פון אזא ענין וואס איז פארבונדן מיט נקודת הנפש, איז זעט אין דעם ענין פון הוצאת זרע לבטלה זעט מען אז זרע איז דער ענין וואס איז פוגם אין דעם ענין פון עצם פון דעם נקודת הנפש. לויט דעם וואס מ'האט ערשט געלערנט איז אין אות יב, על פי זה וועט מען פארשטיין וואס די דוגמא פון הוצאת זרע לבטלה ברענגט דער אלטער רבי אין דעם פרק, דריי מאל ברענגט ער עס. יעדע מאל מוז מען עס האבן, יעדע מאל איז מוסיף עפעס. ביי די דעה שצריך להתענות כפי המספר אשר חטא, און אין פרק ג', די ערשטע הערה וואס דער רבינ'ס טאטע שרייבט, אז מען דארף פאסטן דריי מאל, אז מען דארף פאסטן כפי המספר אשר חטא, און ער ברענגט א דוגמא פון עשר או עשרים פעמים און אויף דעם שטעלט זיך דער רבינ'ס טאטע, איז ער מוסיף, כגון המוציא זרע לבטלה כו'. איינמאל, ביי די הכרעה המקובלת אז מען דארף פאסטן דריי מאל להתענות ג' פעמים, איז ער מוסיף ווייטער, דהיינו וויפיל דארף מען פאסטן ג' פעמים, גיט ער דיר דעם מספר, רנב צומות על הוצאת שכבת זרע לבטלה, איז א צווייט מאל, און ביי כל בעל נפש וואס קען נישט פאסטן דריי מאל, יחמיר על עצמו להשלים על כל פנים פעם אחת כו', איז ער מוסיף, כגון להוצאת זרע לבטלה, פד צומות פעם אחת כו', וואס דארף ער די דריי מאל עס זאגן יעדן מאל? דער רבי ברענגען זייער געשמאק לויט ווי מ'האט געלערנט וועט אינגאנצן פארשטאנדיג דער טעם אויף דעם וואס צריך להתענות כפי המספר אשר חטא איז מצד דערויף אויסרעכענען אלע דריי דער טעם אויף דעם וואס צריך להתענות כפי המספר אשר חטא אין אנהייב פרק ג' איז מצד דערויף וואס דורכן חטא ווערט א פגם אויך אין די אנדערע איברים ווי זיי זענען במקומם דערפאר דארף ער פאסטן דריי מאל. דער טעם אויף להתענות ג' פעמים איז מצד דעם פגם אין די איברים וואס זענען כלול אין דעם אבר, וואס איז שייך צו דעם חטא, דער חטא פון פון זרע לבטלה האט צוטון מיט אלע איברים, און דער טעם אויף להשלים על כל פנים פעם אחת גאנצע צוים, דער טעם אויף להשלים על כל פנים פעם אחת גאנצע צומות נישט קיין ב' חצאי יום, פעם אחת איז דאך איז דאך גאנצע, איז מצד דעם חומר פון דעם פגם וואס איז אין עצם מהות האבר פון דעם, ווי געלערנט פריער, כנזכר לעיל בארוכה אין סעיף ח, זייער פארשטאנדיג פארוואס דער אלטער רבי שרייבט דאס דריי מאל, און אלע מאל דערמאנט ער דעם ענין פון דעם, ווייל אין דעם זעט מען ארויס דעם ווי די אלע איברים זענען כלול אין אים, ווי ער איז כלול אין אלע איברים, און מ'זעט דער עצם ווי ער איז פוגם אין דעם אבר, וואס איז פוגם דורך הוצאת זרע לבטלה איז אין די העכסטע זאך וואס קען זיין איז דערפאר איז דארף משלים זיין על כל פנים פעם אחת גאנצע צומות און די דריי ענינים ווערן מוסבר דורכן ברענגען אין די דריי ערטער הנל די דוגמה פון הוצאת זרע לבטלה דערפאר מוז ער עס ברענגען ווארום אין דעם חטא זענען מודגש יותר אלע דריי ענינים ווי גערעדט פריער פון ראשית חכמה פונעם רמבם ווי דער אלטער רבי האלט עס א געוואלדיגער חידוש אין איגרת התשובה וואס דער רבי איז מחדש דא אבער דער אלטער רבי איז א שווערע מורא'דיגע שווערע שאלה כלל וואס ער ברענגט דאס יעצט איז פארשטאנדיג זייער געשמאק אות יוד גימל על פי כל הנל וועט מען אויך פארשטיין וואס אין דער דוגמא וואס דער אלטער רבי ברענגט ביי דער דעה שצריך להתענות כולי כפי המספר אשר חטא ביי די ערשטע זאך וואס ער זאגט אז מען דארף פאסטן, וויפיל מאל ער האט געזינדיגט אזוי פיל מאל דארף ער פאסטן פ' ד, זאגט ער נישט סתם צריך להתענות פ' ד על כל פעם, אדער לשון אדער א לשון כיוצא בזה, וואס דארף ער מיר דערציילן עשר או עשרים, אויף וואס וואס קומט אריין דא עשר או עשרים, ווען ער שרייבט כפי מספר אשר חטא, פארטיג וואלט יעדער איינער פארשטאנען אזוי פיל איז דאס, איז ער מוסיף נאר ער איז מפרט עשר או עשרים און נאך א שאלה איז געווען וכן לעולם פארוואס זאל עולם נישט זיין אזוי אויב עשר או עשרים איז דאך אלעמאל ווען ער זאגט סתם צריך להתענות פ ד על כל פעם וואלט איך נישט געהאט קיין שאלות וואלט נישט געדארפט זאגן נישט עשר או עשרים און נישט לעולם דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק וואס דאס דורכ'ן פאסטן פעמים רבות כפי המספר אשר חטא איז מען מתקן אלע דריי עניינים פון דעם פגם אז מען פאסט פעמים רבות וויפיל מאל מען האט געזינדיגט איז מען מתקן אלע דריי ענינים אזוי, דורכן פאסטן מספר הצומות דאס איז מען מתקן איי פאסטן וויפיל מאל ער האט געזינדיגט איז ער מתקן אלע דריי ענינים, ער מתקן סיי דעם פגם פון דעם מח סיי דעם פגם ווי דער אבר איז כלול אין אלע אנדערע איברים, די אלע אנדערע איברים זענען כלול אין אים, דורכן פאסטן מספר הצומות דעם ערשטן מאל איז מען מתקן דעם פגם אין דעם עצם מהות פון דעם אבר. דורך פאסטן נאך צוויי מאל לויט די שיטה אויף דריי מאל, איז מען מתקן אויך דעם פגם אין די איברים הכלולים בו, און דורך די אנדערע תעניתים נאך די דריי ערשטע מאל איז מען מתקן אויך דעם פגם אין די איברים ווי זיי זיינען במקומם, איז זייער געשמאק, פארשטאנדיג און דעריבער יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס דער אלטער רבי זאגט נישט אז דעם לשון צריך להתענות פ"ד על כל פעם ווייל ס'איז א סדר מסודר וואס דער עשר און עשרים זענען מיר מגלה דא ווי דער ענין איז אז דורך פאסטן די מספר הצומות וויפיל מען דארף וויפיל מאל האט געזינדיגט איז ער מתקן אלע דריי ענינים דורכן פאסטן מס מספר הצומות דעם ערשטן מאל איז ער מתקן דעם פגם אין דעם עצם מהות דורך פאסטן נאך צוויי מאל איז מען מתקן דעם פגם פון די איברים הכלולים און דורך דעם וואס ער פאסט די תעניתים אלעמאל וויפיל מאל מען דארף, איז ער מתקן דעם פגם מיט די איברים, ווי זיי זענען יעדער איינער במקומו. דעריבער איז דער אלטער רבי מפרט דריי אופנים, געוואלדיג, די דריי אופנים ווי מען איז מתקן די דריי זאכן, עשר, עשרים און לעולם, ווייל די דריי אופנים ברענגען ארויס די דריי עניינים הנ"ל כדלקמן. די דריי זאכן, עשר, עשרים און לעולם, ברענגען ארויס די דריי זאכן, ווי געזאגט פריער, אז דורך פאסטן פעמים רבות כפי המספר אשר חטא איז מען מתקן אלע דריי עניינים פון דעם פגם, דורך פאסטן מספר הצומות דעם ערשטן מאל איז מען מתקן דעם פגם אין דעם עצם מהות פון דעם אבר, דורך פאסטן נאך צוויי מאל איז מען מתקן דעם פגם אין די איברים הכלולים בו, און דורך די אנדערע תעניתים נאך די ערשטע דריי מאל וואס ער פאסט איז מען מתקן דעם פגם די איברים ווי זיי זענען במקומם. אות ד' עס איז מבואר אין חסידות. בענין מילוי האותיות, מען האט גערעדט וועגן מילוי האותיות פון י' איז ווי מען שרייבט דאס און ווי מען זאגט דאס, י' ווי מען שרייבט עס צען, י' ווי מען שרייבט עס ארויס, דאס י' ו' ד' איז דאס צוואנציק. אז דער מילוי פון יעדער אות איז נאר כדי לפרש לזולתו. אויף וואס אז איך וויל זאגן אז איך שרייב איז גענוג יוד אז איך וויל זאגן א צווייטן זאג איך אים יוד דארף איך ארויס זאגן דעם גאנצן דאס איז דער מילוי האותיות ווען איך וויל עס זאגן פאר א צווייטן עס ברענגט זיך טאקע אויף דעם די דוגמא פון אות יוד אז במחשבה און אויך בכתב קען מען טראכטן און מען קען שרייבן אויך דעם אות יוד אליין נאר דעם יוד אבער בשעת מען וויל זאגן דעם אות בדיבור צו א צווייטן, דאן דארף מען צוגעבן אויך זיין מילוי די אותיות ו' ד' איך קען נישט זאגן יענעם א י', נאר ס'איז נישט מעגליך צו זאגן נאר כ'מוז אים ארויסזאגן י', זאג איך אלע דריי זאכן י', ו' און ד'. אבער אף על פי כן איז אויך דער מילוי ו' ד' כלול פריער אין דעם אות י' גופא. דער ו' און ד' זענען כלול אין דעם י'. נאר ווען וועט עס ארויסקומען ווען איך זאג עס, אבער עס איז כלול אין דעם יוד, אבער אויך זייענדיג כלול אין דעם אות, וויבאלד ער איז נאר כדי לפרש לזולתו, איז ער נישט נחשב מבחינת עצמות, אלא רק דבר נוסף על העצמות, ער איז כלול אין דעם יוד ווי ער איז אליין א יוד, וויבאלד אבער אז נאר כדי לפרש לזולתו, איז ער איז ער נישט נחשב מבחינת עצמות, איז נוסף על העצמות, אזוי האבן מיר גערעדט פריערט, דעם ענין פון די הוספה, אז אין די טיפה זרע איז נישט דער עצמות זיינער איז נקודת הנפש, און דאס וואס ס'קומט ארויס איז דאס כח פון דעם גוף, דאס איז שוין נאר א תוצאה פון דעם, על פי זה איז פארשטאנדיג ווי די דריי אופנים, עשר, עשרים און לעולם, זענען פארבונדן מיט די דריי עניינים הנ"ל. זענען פארבונדן מיט די דריי עניינים פון דעם עצם פון דעם אבר, דער אבר ווי ער איז כלול אין אנדערע, ווי אלע אנדערע זענען כלול אין אים. ווי איז דאס? עשר. דער מספר פון אות י' גופא וואס ער איז בדוגמת כדמות טיפה, דער רבי ברענגט אראפ אין הערות פונעם טאטן אויף ליקוטי לוי יצחק אויף תניא, שרייבט ער אז דאס כדמות אז די טיפה איז אות י' איז כדמות טיפה, איז פארבונדן מיטן פגם ותיקונו אין דעם מח גופא, דאס וואס ער שרייבט עשר. ער מאכט עשר, וואס איז מיט דעם י'? וואס איז דער י'? אויף צו מתקן זיין דעם עשר. עשרים, דער מספר פון אות י' במילואו מיט'ן פגם און תיקון אין די איברי הגוף ווי זיי זענען כלול אין מוח. ס'איז א צווייטע זאך, דערפאר ברענגט דער אלטער רבי עשרים. און לעולם, וואס דארף שרייבן לעולם? פארשטאנדיג אז אויב ס'איז עשר עשרים איז אלע מאל וויפיל מאל ער האט געזינדיגט, אזויפיל מאל דארף ער פאסטן. לעולם, די פעמים וואס זענען מער פון עשרים מיט'ן פגם ותיקונו אין דעם גוף אין דעם עולם קטן אין די איברים ווי זיי זענען יעדער איינער פאר זיך און זענען כלו און זענען כולל אט דעם אבר אויכעט. על פי זה איז אויך פארשטאנדיג וואס אין ויתענה בחורף אחד ברענגט ער נאר דעם מספר עשר, על פי פנימיות הענינים דארף מען פארשטיין, און נישט עשרים, ויתענה בחורף אחד איז אן אופן אין פאסטן פ"ד צומות פעם אחת, איינמאל פאסטן נאכדעם, און דעריבער איז אין דעם שייך נאר דער מספר עשר, אויב איך זאג אז ס'איז נאר דער ענין פון איינמאל פאסטן פ"ד תעניות, וואס איז מען מתקן יעמאל? דעם ענין פון דעם יוד, ווי ער איז, ווי, נישט ווי מען שרייבט אים, נאר ווי מען, ווי מען, נישט ווי מען זאגט אים, נאר ווי מען שרייבט אים, מילא דער יוד איז דאך דער ענין פון עשר, שרייבט ער נאר דעם ענין פון עשר. שיחת שבת פרשת עקב, תש"ל.